ברוך השם, מסכת נדרים, דף מ"ט, עמוד א', דער זעקסטער פרק. זאגט די משנה, הנודר מן המבושל, ער האט געמאכט א נדר מן המבושל, ער האט געזאגט קונם מבושל עלי,

מבושל יותר מדי, אז ס'איז געקאכט מער ווי אלעמאל, ס'איז צוקאכט, אבער דא מיינט מען שלוק בשיל ולא בשיל, ס'איז נישט פארטיג, ווייל בנדרים גיי איך נאך לשון בני אדם, און א תבשיל וואס איז געווארן צוקאכט שטארק רופט מען אויך אן מבושל, איז כאטש ס'איז א מחלוקת פון רא"ש מיטן ר"ן טייטש פון ווארט שלוק, אבער לדינא איז נישטא קיין חילוק, ווייל איך קוק דאך שטענדיג נאכן לשון בני אדם, ווי אזוי די לשון בני אדם איז אויף דעם ארט אנצורופן שלוק. אמר קונם תבשיל שאיני טועם, ער האט גע'אסר'ט אויף זיך תבשיל, ער זאל נישט עסן, ער זאל נישט פארזוכן, אסור במעשה קדירה רך, מעשה קדירה רך וואס איז שיטערע זאכן, זופ, וואס דאס וואס ווערט געגעסן צוזאמען מיט ברויט, דאס איז ער אסור, ווייל דאס ווערט אנגערופן תבשיל, ומותר בעבה, אבער דאס וואס עס איז דיק, וואס עס ווערט געגעסן אליין אן ברויט, דאס. איז ער מותר, און די זעלבע זאך צלי און מבושל און שלוק איז ער אויכעט אסור, ווייל דאס ווערט געגעסן מיט ברויט, און דאס וואס דא ווערט דערמאנט שאיני טועם און פריער ווערט נישט דערמאנט הנודר מן המבושל שאיני טועם, איז לאו דווקא געזאגט שאיני טועם, ער וויל מיר דערציילן א חידוש, כאטש ר'האט אויף זיך גע'אסר'ט טעימה ער האט געמאכט אויף זיך א שטארקערן נדר, דאך איז ער מותר בעבה, דאך מעג ער עסן אזא איין געקעכטס וואס דאס ווערט געגעסן אליין אן ברויט. ומותר בביעא טורמוטא, א איי וואס דאס ווערט געקאכט פאר א קראנקן מענטש וואס ער טוט אראפשלינגען די איי גאנצערהייט. ווייל ס'איז ווערט עס אזוי לאנג געקאכט ביז עס איז געווארן זייער קליין, און נאכדעם ווייסט דער דאקטער צו וויסן וואס זיין קראנקהייט איז אינעווייניג. דאס איי ווערט דאך נישט געגעסן מיט ברויט, איז ער מותר. ובדלעת הרמוצה, אין דעם ירק דלעת וואס מען האט אוועקגעלייגט אין ווארעמע אש אז ס'זאל ווערן זיסער. הנודר ממעשה קדירה, דער וואס טוט זיך אסר'ן ממעשה קדירה, אינו אסור איז ער נישט אסור אלא ממעשה רתחתא, ער איז נאר אסור ממעשה רתחתא, א זאך וואס דער גמר בישול איז אין די קדירה אין דעם טאפ, ווי איז אבער א זאך וואס מען קאכט אים אין טאפ נאכער נעמט מען אים אין א אילפס דארטן אפבראטן, דאס איז ער נישט אסור, ווייל מעשה קדירה מיינט מען צו זאגן אז דער גמר בישול איז געווארן אין דער קדירה, אזוי לערנט דא דער רא"ש, דער ר"ן ווייטער דף נ"א, טייטשט מען מעשה רתחתא,

הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק. פארוואס? שאינם בכלל לשון מבושל, ווייל דאס ווען א מענטש זאגט מבושל מיינט ער נישט קיין צלי און שלוק. שלוק מיינט מען בשיל ולא בשיל, ס'איז נישט אינגאנצן פארטיג. דנהי זאל טאקע זיין דשלוק נמי משמע מבושל יותר מדאי, מיר טרעפן אנדערע ערטער אז דאס ווארט שלוק מיינט מען ס'איז שטארק צוקאכט, כדאמרינן בפרק כל הבשר, ווי די גמרא זאגט אין פרק כל הבשר, הכבד, ווען מען קאכט לעבער, אוסרת, טוט זי אסר'ן די אנדערע זאכן וואס זיי ווערן געקאכט מיט איר, ואינה נאסרת, אבער די לעבער אליין ווערט נישט גע'אסר'ט. פארוואס? ווייל די כבד איז טרוד אור און פולט צו זיין אויסשפייען די דם, איידי דטריד למיפלט לא בלע, ווייל דאס טוט ארויסגעבן טוט עס נישט ארייננעמען. ווי איז אבער שלקה? ווען די לעבער איז שטארק צוקאכט טוט שוין מער די לעבער נישט ארויסגעבן קיין דם, אוסרת, טוט עס אסר'ן די אנדערע זאכן וואס מ'קאכט מיט די לעבער,

גענוג געקאָכט. דבנדרים הולך אחר לשון בני אדם, בײַ נדרים קוק איך אויף וואָס די מענטשן מיינען מיט זייער לשון, ותבשיל שנתבשל יותר מדאי, אַ, אַ תבשיל וואָס איז געוואָרן שטאַרק צעקאָכט, בכלל מבושל הוא, רופֿן עס מענטשן אָן מבושל.

טאר ער נישט, ווייל דאס ווערט אנגערופן תבשיל, אבל עבה, אז ס'איז דיק, מותר, דהאי תנא דער תנא, כל מילי דמתאכלא ביה ריפתא, יעדע זאך וואס מען עסט דאס נישט אליין, דאס ווערט געגעסן צוזאמען מיט ברויט, תבשיל קרי ליה, ער רופט ער אן תבשיל כדאיתא בגמרא, ומעשה קדרה עבה א קאשע, באפי נפשיה אכלי ליה, עסט מען דאך אליין בלא פת, אן פת, רופן מענטשן דאס נישט אן תבשיל. ואמרינן בגמרא, די גמרא זאגט, ווען ער זאגט קונם תבשיל שאיני טועם, דאסור בצלי ובשלוק, ער טאר נישט עסן קיין געבראטענע זאכן, און אויך שלוק, ווי דער ר"ן טייטשט אז ס'איז בשיל ולא בשיל, דהא מתאכלי בריפתא, מ'עסט עס מיט ברויט. וכי קתני שאיני טועם, לאו דווקא דאומר הכא איז לאו דווקא ער דארף זאגן אויך שאיני טועם, אפילו ער וועט נאר זאגן די ווערטער קונם תבשיל איז אויך דער זעלבער דין ער איז אסור במעשה קדרה רך, אלא לרבותא נקטא ער כאפט עס אן אויף א חידוש, לומר, צו זאגן, דאפילו אמר שאיני טועם, אפילו ער האט אויך געזאגט דאס ווארט שאיני טועם, מותר בעבה איז ער אויך מותר בעבה, ומפרש בירושלמי, די ירושלמי איז מפרש, דהיכי דבקונם תבשיל מותר בעבה אזוי ווי ווען ער זאגט קונם תבשיל איז ער מותר בעבה הכא נמי נודר מן המבושל איז ער אויך מותר בעבה, ווייל דאס ווערט נישט אנגערופן אז ס'איז א קאשע וואס מ'עסט עס אן ברויט,

ולא מתאכלא בה ריפתא, קיין ברויט ווערט מיט דעם נישט געגעסן. פארוואס טוט מען אזוי? אז דער מענטש טוט עס אויפעסן נאכהער עס גייט ארויס, קען מען וויסן וואס איז זיין קראנקייט. ומשמע דדווקא בהאי דשריא, אויב ס'איז אזוי שטארק געקאכט וואס ס'ווערט אנגערופן ביצת טרמיטא דעמאלט מעג מען. דעמאלט ווערט עס נישט געגעסן מיט ברויט. אבל כל שלא נתבשלה כל כך, אויב ס'נישט אזוי שטארק געווארן געקאכט די איי, אסורה, איז דעמאלט ווען ער האט געזאגט קונם תבשיל טאר ער נישט עסן די איי, דמתאכלא ריפתא בהדה, ווייל מ'עסט מיט דעם ברויט, והכי איתא בירושלמי בשם רב חיסדא, אזוי שטייט אין ירושלמי נאמען פון רב חיסדא, אסור בביצה מגולגלת, ער טאר נישט עסן ווען ער האט געזאגט קונם תבשיל טאר ער נישט עסן א הארטע איי וואס איז געווארן געקאכט, שכך דרך החולה לאכול בו פיתו, ווייל א קראנקער עסט א הארטע איי מיט ברויט. דאלמא זעהן מיר פון דעם כל שלא נצטמקה כל כך אז ס'איז נישט געווארן אזוי שטארק איינגעקאכט, שהפת נאכלת עמו, ס'ווערט געגעסן צוזאמען מיט ברויט, בכלל תבשיל הוא. ווערט דאס אנגערופן תבשיל און איז אסור צו עסן די ביעה. גמרא, תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' יאשיה אוסר, ר' יאשיה זאגט אז נודר מן המבושל טאר ער נישט עסן קיין צלי, ואף על פי שאין ראיה לדבר, כאטש ס'נישט דא קיין ראיה אז אין כלל מבושל מיינט מען צלי, זכר לדבר, א שטיקל ראיה איז דא, שנאמר, שטייט אין פסוק ויבשלו הפסח באש כמשפט, און די קרבן פסח איז דאך די דין, מוז מען נאר בראטן, און ער רופט עס אן ויבשלו, איז פון דעם א ראיה אז מבושל ליגט צלי, אבער קיין ריכטיגע ראיה איז דאס נישט, ווייל נדרים קוק איך דאך אויף לשון בני אדם. זאגט די גמרא לימא בהא קמיפלגי, מיר וועלן זאגן די מחלוקת איז אין דעם, דרב יאשיה סבר הלך אחר לשון תורה, רב יאשיה גייט נאך לשון תורה, און לשון תורה אין כלל פון מבושל איז צלי אויכעט, ותנא דילן סבר, און אונזער תנא האלט, בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, און דער תנא האלט אז ביי נדרים קוק איך וויאזוי מענטשן רופן אן אויף זייער לשון. זאגט די גמרא לא, ניין, דכולי עלמא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, אלע האלטן ביי נדרים גיי איך נאך לשון בני אדם. מר כי אתריה, ומר כי אתריה, דער תנא זאגט וויאזוי אויף זיין ארט

מותר בצלי. ווי איז אבער באתרא דרב יאשיה אויף דעם ארט פון רב יאשיה'ן, אפילו צלי קרו מבושל, צלי האט מען אויך גערופן מבושל, דעריבער לערנט רב יאשיה אז א נודר מן המבושל איז ער אסור אין צלי, אויף זיין ארט. פרעגט די גמרא והא קרא נסיב לה, רב יאשיה ברענגט אראפ פון א פסוק, ווייזט דאך אויס אז ביי נדרים האלט ער גיי איך נאך לשון תורה, ענטפערט די גמרא אסמכתא בעלמא, דער פסוק איז נישט קיין ראיה ווייל אויך ער קוקט נישט וויאזוי ס'איז לשון תורה, ס'איז נאר אסמכתא בעלמא. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אויב ער זאגט קונם תבשיל איז אסור במעשה קדרה רך אין זופ איז ער אסור און מותר בעבה אין קאשע מעג ער עסן. פרעגט די גמרא והא מתבשיל נדר, ער האט כ'האב זיך גע'אסר'ט תבשיל, פארוואזשע מעג ער עסן קאשע, קאשע איז דאך אויכעט א תבשיל. אמר אביי, האט אביי געזאגט האי תנא דער תנא, כל מידי דמתאכל ביה ריפתא, יעדע זאך וואס מיט דעם עסט מען ברויט, תבשיל קרו ליה, רופט ער עס אן תבשיל, די מעשה קדרה עבה וואס ווערט אליין געגעסן, ס'ווערט נישט געגעסן מיט ברויט, הייסט עס נישט קיין תבשיל. אנדערע לערנען פארקערט, אז די קשיא פון גמרא והא מתבשיל נדר איז די קשיא אזוי, פארוואס זאגן מיר איז אסור אין מעשה קדרה רך, דאס איז נישט קיין תבשיל? ענטפערן מיר, ווייל ס'ווערט געגעסן מיט ברויט הייסט עס תבשיל. והא תניא, און האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, אז די זאך וואס מען עסט עס נישט אליין, נאר מען עסט עס צוזאמען מיט ברויט, ווערט עס אנגערופן תבשיל. מיר האבן געלערנט, הנודר מן התבשיל, אז איינער אסר'ט אויף זיך תבשיל, אסור בכל מיני תבשיל,

צוזאמען מיט היטריות רכות, און אז דער תנא גיט א טעם צו אסר'ן ווייל חולים אוכלין בהן פתן, איז פון דעם א ראיה אז יעדע זאך וואס ווערט געגעסן מיט ברויט הייסט תבשיל. פרעגט די גמרא איני, ס'איז דאך ניט אזוי, דו זאגסט פריער אז די קראנקע מענטשן עסן דלועין, הייסט עס אז ס'איז גוט דלועין פאר קראנקע מענטשן, והא רבי ירמי' חלש, רבי ירמי' איז אמאל געווען קראנק, על לגביה ההוא אסיא, ס'איז צו אים אריינגעגאנגען א דאקטער לאסויה צו היילן. חזא קרא דמחת בביתיה, האט ער געזען אז דלועין זענען געליגן ביי אים אין הויז, שבקיה האט ער אים אפגעלאזט ונפק איז ער אויסגעגאנגען, אמר האט געזאגט, מלאך מותא אית ליה לדין בביתיה, ער האט אין זיך די דלועין, וואס דאס איז אזוי ווי א מלאך המוות, ואנא איעול און איך זאל אריין גיין לאסאה יתיה איך זאל אים היילן, זע איך דאך אז דלועין איז נישט גוט פאר א קראנקן, זאגט די גמרא לא קשיא הא ברכיכי, ווען זיי זענען ווייך זענען זיי גוט, הא באשוני ווען די דלועין זענען הארט איז נישט געזונט, און דער דאקטער ביי רבי ירמיה'ן האט געטראפן הארטע דלועין. רבא בר עולא אמר

לוליבא דכיתנא, דאס וואס געפינט זיך אינעווייניג אין פלאקס. בכותחא, זאל מען עסן מיט כותח, ביי לוליבא דקרא בסילקא טייטשט דער ר"ן מען זאל עס קאכן מיט סילקא, און ביי לוליבא דכיתנא זאגט נישט דער ר"ן קאכן, נאר ער זאגט מען זאל עס עסן מיט כותח, ווייל דער כותח זעט אויס ווערט מער נישט געקאכט. ודבר זה, די זאך אז די אינעווייניגסטע פון פלאקס איז גוט צו עסן מיט כותח, אסור לאומרו בפני עם הארץ, טאר מען נישט זאגן פאר דעם עם הארץ, כדי זאל נישט אויסרייסן די פלאקס, כדי צו עסן די אינעווייניגסטע. רבא אמר, רבא גייט פארענטפערן, אט האבן מיר געזאגט אז די קראנקע עסן דלועין מיט ברויט, און אט ביי די מעשה פון רבי ירמיה'ן, דארט שטייט אז דלועין איז נישט גוט, זאגט רבא, מאן חולים רבנן, טאקע פאר קראנקע מענטשן איז דלועין נישט גוט, און דאס וואס שטייט שהחולים אוכלים בהן פיתן מיינט מען נישט חולים ממש, נאר מען מיינט די רבנן, אפילו דעמאלט ווען זיי זענען געזונט זענען זיי אפגעשוואכט, ווייל תורה מתשת כוחם, רוף איך זיי אן חולה רבא לטעמיה, רבא גייט לויט זיין טעם, דאמר רבא, רבא האט געזאגט

אז מען ווערט געמשפט ראש השנה, אז אויב ס'איז געווען א גמר דין העלפט נישט די תפילה. שמע מינה איז פון דעם א ראיה, קצירי, קצירי ממש, קצירי מיינט מען קראנקע, פארוואס ווערן זיי אנגערופן קצירי? ווייל צוליב דער קראנקייט איז זייער נפש, זייער אטעמען קורץ אויף זיי, מריעי מיינט מען רבנן, איז ממילא די רבנן, איך רוף זיי אן חולה, אבער זענען נישט קיין חולים זענען אפגעשוואכט און איז דאס ביי זיי איז געזונט צו עסן דלעת אין דער משנה האבן מיר געלערנט ומותר בעבה ווען ער האט געזאגט קונם תבשיל שאיני טועם איז ער מותר בעבה זאגט די גמרא מתניתין דלא כבבלאי די משנה וואס איז מתיר עבה קאשע ווייל עס ווערט נישט געגעסן מיט ברויט איז נישט

או דילמא אדער דחיטי בדשערי ווען די קאשע געמאכט פון ווייץ זאל מען עס עסן מיט ברויט פון גערשטן און דשערי בדחיטי און אויב די קאשע געמאכט פון גערשטן זאל מען עס עסן מיט ברויט פון ווייץ רבא אכליה בחסיסי רבא האט געגעסן די דייסע מיט מעהל וואס איז געווארן געמאכט פון זאנגען וואס מען האט זיי אויסגעטריקענט. רבה בר רב הונא, אשכחיה לרב הונא, רבה בר רב הונא האט געטראפן רב הונה'ן דקאכיל דייסה באצבעתיה, ער עסט דייסה די קאשע מיט די מיט א פינגער, מיט איין פינגער עסט ער דייסה, אמר ליה האט ער אים געפרעגט אמאי קאכיל מר בידיה, פארוואס עסטו מיט א האנט? אמר ליה האט ער אים געזאגט הכי אמר רב, אזוי האט רב געזאגט,

וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה, די זעלבע זאך האט רב הונא געזאגט צו זיין זון רבה, מזמנין לך למיכל דייסה, אז מען טוט דיר איינלאדן צו עסן קאשע עד פרסה, זאלסטו גיין אפילו עס איז ווייט צו גיין א פרסה. למיכל בישרא דתורא, אז מען טוט דיר איינלאדן צו עסן פלייש פון א אקס, עד תלתא פרסין זאלסטו גיין ביז דריי פרסאות אמר ליה רב לחייא בריה רב האט געזאגט צו זיין זון חייא וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה אזוי האט געזאגט רב הונא צו זיין זון רבה כל מידעם יעדע זאך לא תפלוט קמיה רבך אז דו האסט עפעס געגעסן און ס'איז דיר אריינגעקומען נאך דעם שפייעכץ צום מויל זאלסטו נישט אויסשפייען פאר דיין רעבין, זאלסטו עס אראפשלינגען, די שפייעכץ איז נישט מזיק, לבר א אויסנאם מן קרא פון די שפייעכץ וואס קומט נאכדעם עסן דלעת ודייסה און נאכדעם האט געגעסן קאשע, שהן דומין לפתילתא של אבר, זיי זענען גלייך ווי א שטיקל בליי וואס זיי ווערן נישט מתעכל, ס'ווערט נישט איבערגעקאכט, ואפילו קמיה שבור מלכא, אפילו אויב דו וועסט זיך געפינען פאר שבור מלכא, פלוט זאלסטו אויסשפייען. דערציילט די גמרא א מעשה, רבי יוסי ורבי יהודה, חד אכל דייסה באצבעתיה, איינער האט געגעסן דייסה מיט זיינע פינגער, וחד אכל בהוצא, און איינער האט געגעסן מיט א שטעקעלע. דער וואס ער עסט מיט די פינגער, ווישט אפ יעדן מאל. דעם פינגער איידער ער גייט נאכאמאל אננעמען. אמר ליה דאכיל בהוצא האט געזאגט דער וואס האט געגעסן מיט דעם שטעקעלע לדאכיל באצבעתיה צו דעם וואס ער עסט מיט דעם פינגער, עד מתי אתה מאכילני צואתך, ביז ווילאנג וועסטו מיר מאכן עסן די שמוץ וואס אונטער די נעגל. אמר ליה דאכיל באצבעתיה האט געזאגט דער וואס האט געגעסן מיט זיין פינגער לדאכיל בהוצא צו דעם וואס האט געגעסן מיט א שטעקעלע, עד מתי אתה מאכילני רוקך, ביז ווען וועסטו מיר מאכן עסן דיין שפייעכץ? רב יודא ורב שמעון, אייתו לקמייהו, מען האט געברענגט פאר זיי בלוספיין, און דער ר"ן. איז גורס בלוספין. אין דער זייט מסורת הש"ס שטייט בלוסין. רב יהודה אכל, רב יהודה האט געגעסן, רב שמעון לא אכל, רב שמעון האט עס נישט געוואלט עסן. אמר ליה רב יהודה, האט רב יהודה געפרעגט מאי טעמא לא אכיל מר, פארוואס עסטו נישט דערפון, אמר ליה רב שמעון האט רב שמעון געענטפערט אלו אין יוצאין מבני מעים כל עיקר זיי גייען נישט ארויס פון אינעווייניג ס'איז שווער זיי מתעכל צו זיין. אמר ליה רב יהודה האט רב יהודה געזאגט צו רב שמעונ'ן כל שכן שנסמוך עליהן למחר איז אוודאי און אוודאי ווייל זיי ווערן נישט מתעכל זיי האלטן זיך אויף אין בני מעים און דעמאלט ווען זיי געפינען זיך אינעווייניג טוען זיי שפייזן דעם גוף

אמר ליה האט ער אים געזאגט, אמש יצאו עבדיך לשדה, נעכטן זענען ארויסגעגאנגען דיינע קנעכט אין פעלד, והביאו לנו תרדין, און זיי האבן געברענגט פאר אונז תרדין, ואכלנום בלא מלח, האבן מיר זיי געגעסן אן זאלץ, ואם אכלנום במלח, זאלן מיר זיי געווען עסן מיט זאלץ, כל שכן שהיו פנינו צהובין, איז אוודאי און אוודאי אונזער פנים וואלט געוועזן נאך בעסער, נאך פרייליכער.

אמר לה, האט ער געזאגט צו איר, הימנותא בידא דההיא איתתא, זאלסט מיר גלייבן, אי טעימנא צו איך טו פארזוכן, אלא קידושא ואבדלתא, איך טרינק נאר וויין ביי קידוש און ביי הבדלה, וארבעה כסי דפסחא, און איך טרינק די פיר כוסות וויין פסח ביים סדר. און דאס טוט מיר נאך שאטן וחוגרני צידעי איך טו ארומבינדן די שלייפן די שלייפן מיינע פון דעם קאפ ווייטאג וואס איך האב פון טרינקען דעם וויין מן הפסח עד עצרת פון פסח ביז שבועות אלא פארוואס בין איך פרייליך חכמת אדם תאיר פניו די קלוגשאפט פון דעם מענטש דאס טוט באלייכטן זיין פנים. אמר ליה ההוא צדוקי לרבי יהודה, א צדוקי האט געזאגט צו רבי יהודה'ן פניך דומין, דיין פנים זעט אויס או כמלוי בריבית, ס'איז ווי די וואס טוען לייען געלט אויף ריבית, און ממילא איז עס א לייכטע פארדינסט, זיי טוען זיך ניט אנשטרענגען, או כמגדלי חזירים, ווייל זיי פארדינען אסאך, איז זייער פנים פרייליך. אמר ליה האט רבי יהודה גענטפערט צו דעם צדוקי, ביהודאי ביי די אידן תרוייהו אסירן איז ביידע זאכן אסור, אלא עשרים וארבעה בית הכיסא אית לי מן ביתא עד בי מדרשא, פֿיר און צוואַנציק בית הכיסא'ס האב איך פון מיין הויז ביזן בית מדרש, וכל שעה ושעה, און יעדן צייט, אני נכנס לכל אחד ואחד, גיי איך אריין אין יעדן איינעם פון דיע פֿיר און צוואַנציק. דער מהרשא זאגט ביי די פריערדיגע מעשה, רבי יהודה איז געזיצן פאר רב טרפנ'ען, וואס רב טרפן האט אים געפרעגט היום פניך צהובים, האט ער אים גענטפערט, ער האט אים דאך געפרעגט אויף אים אליין, פארוואס האט ער גענטפערט יצאו עבדיך, האט ער גענטפערט וועגן רבים, ווייל ער איז געווען א עניו האט ער נישט געוואלט זאגן דעם די חכמת אדם תאיר פניו. נאר די זאך די מטרוניתא, דאס וואס שטייט אין חכמת אדם תאיר פניו, דאס זאגט די גמרא, ער האט נאר גענטפערט איך נישט קיין שיכור. רבי יהודה כד אזיל לבי מדרשא, ווען רבי יהודה איז געגאנגען אין בית מדרש, שקיל גולפא על כתפיה, האט ער גענומען א קנקן, א פעסל, אויף זיין אקסל, און ער האט דאס געטראגן אין בית המדרש, ער זאל האבן אויף וואס צו זיצן. אמר ער האט געזאגט, גדולה מלאכה, די מלאכה איז גרויס, מען האט רווח פון דער מלאכה, שמכבדת את בעליה, ס'איז מכבד דעם בעל הבית, ער וועט נישט דארפן יעצט זיצן אויף דער ערד, ער וועט האבן אויף וואס צו זיצן. רבי שמעון שקיל צנא על כתפיה, רבי שמעון האט גענומען א באסקעט אויף זיין אקסל, ווען ער איז געגאנגען אין שול און ער האט דאס געטראגן, אמר ער האט געזאגט גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה, די מלאכה האט אין זיך די גרויסע מעלה אז ס'מכבד דעם בעל הבית, און דער מהרש"א אין חידושי אגדה זאגט, כאטש א תלמיד חכם טאר דאך נישט טון קיין מלאכה פאר דריי מענטשן, אבער די מלאכה פון טראגן די כלים האט מען זיי מתיר געווען ווייל דאס איז מכבד את בעליה.

ווען זי איז ארויסגעגאנגען אין מארקעט מיכסיא ביה האט זי זיך צוגעדעקט מיט דעם מלבוש וכד נפיק רבי יהודה לצלויי, ווען רבי יהודה איז ארויסגעגאנגען דאווענען הוה מיכסי ומצלי האט ער זיך צוגעדעקט מיט דעם מלבוש און געדאווענט וכד מיכסי ביה, ווען ער האט זיך צוגעדעקט מיט דעם הוה מברך האט ער געמאכט די ברכה ברוך שעטני מעיל. מעיל ווערט אנגערופן די אויבערשטע מלבוש. ס'איז געווען אזוי געליבט דאס ווי א מעיל, ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין צווייטע מלבוש, האט איז געווען ביי אים אזוי חשוב ווי א מעיל. לכאורה דארף מען פארשטיין לא ילבש גבר שמלת אישה, אז זי האט עס געטראגן וויאזוי האט ער עס אויך געטראגן? און דער מהרש"א אין חידושי אגדה זאגט אזוי, אז לא ילבש גבר שמלת אישה מיינט מען א בגד וואס איז מיוחד לאישה, די בגד איז נאר פאר א פרוי, אבער אויב ס'איז באשטימט פאר ביידע, ספעציעל ביי מעיל, טרעפט מען אז א מעיל האבן געטראגן פרויען און מענער האבן געטראגן אזוי שטייט אין פסוק כי כן תלבשנה בנות המלכים מעילים, און ביי מענער דאך דא אסאך ערטער וואס עס ווערט דערמאנט מעיל האבן געטראגן, דעריבער איז נישט דא אויף דעם די לאו פון לא ילבש. און די מהרש"א וויל נאך זאגן אז דאס וואס שטייט האט געמאכט די ברכה ברוך שעטני מעיל מוז איך זאגן אז ס'איז געווען א מעיל, ווייל אויב ס'זאל נישט זיין קיין מעיל וואלט ער נישט געמאכט די ברכה אפילו ס'איז ביי אים געליבט. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, זימנא חדא, איינמאל גזר רבן שמעון בן גמליאל תעניתא, האט רבן שמעון בן גמליאל, ער איז געווען דער נשיא האט ער גוזר תענית געווען, און דער סדר איז געוועזן אז דעמאלט ווען ס'איז געווען א תענית זענען אלע געקומען מתפלל זיין צוזאמען ביי דעם נשיא, רבי יהודה לא אתא לבי תעניתא, רבי יהודה נישט געקומען אמרין ליה, האט מען געזאגט צום נשיא צו רבן שמעון בן גמליאל לא אית ליה כסויא, רבי יהודה האט נישט קיין מלבוש, ער האט נישט וואס אנצוטון, איי ער האט דאך געהאט דעם מעיל, קען זיין אז די פרוי האט געדארפן יעצט מיט דעם ארויסגיין, אדער ער האט זיך געשעמט אנצוטון אזא מלבוש וואס איז געווען געמאכט פאר די פרוי אויך, שדר ליה גלימא ולא קיבל, האט ער אים געשיקט א מלבוש און ער האט עס נישט צוגענומען. דלי ציפתא, ער האט אויפגעהויבן די ראגאזשע אויף וואס ס'איז געזיצן ר' יהודה, ואמר ליה לשלוחא, און ער האט געזאגט צו דעם שליח, דער וועלכער האט אים געברענגט די גלימא, די מלבוש פון דעם נשיא, חזי מאי איכא, זע וויפיל רייכקייט איז דא פארהאנען, ס'איז געשען א נס, און די ארט איז געווארן פול מיט מטבעות, גאלדענע מטבעות. מיהו, אבער לא ניחא לי דאיתהני בהדין עלמא, איך וויל נישט הנאה האבן פון די זאכן אויף דער וועלט.